געלויבט דער הייליגער באשעפער, זעמיר זוכה, שטיין ביי אזעלכע לעכטיגע טעג, חנוכה טעג. חנוכה ווערט געברענגט אין די הייליגע ספרים, קומט אראפ, ווערט נתגלה די אור הגנוז. ווייס נישט איר האט שוין אמאל געלערנט בני יששכר אויף חנוכה, קדושת לוי אויף חנוכה. ווען אונז זעמיר געווען בחורים, דאס איז מיר געווען ווען איך גאנג צינד די לעכט דענקסט אבער מויש ישיבה ווען איך גאנג צינד די לעכט פאר מיר גענדיגט קדיש איז לייווי די קדיש איז דו גאר א יש אמרים וואס דאגן אז די קדיש איז אויף חנוכה האט די הייליגע רב נוסן געשריבן מוג איך יעצט נער אל רב נוסן די הייליגע רב נוסן אין דער הייליגע אין דער הייליגע רב נוסן אין דער רב נוסן וואס איז אזוי מחיה דער פאר פאר געקומען צום רעבן דאס איז א שטיק צד דעם הייליגן קדיש איז לייווי די קדושת לוי האט אים אזוי ליב געהאט, האט אים גערופן מיין נתן'לע, מיין דאס איז מיין נתן'לע, האט אים אזוי ליב געהאט. שפעטער איז ער געקומען געגאנגען צום רעבן האט די הייליגע קדושת לוי געזאגט וואס זאל איך טון, יעדע גוטע יונגערמאן פארכאפט דעם רעבן, דער רבי פארכאפט ווי ס'איז דא עפעס גוטס קומט אן אויף ברסלב, האט די הייליגע קדושת לוי געזאגט, אזא א מורא'דיגע ליבהאבער פארן פארן הייליגן רעבן. עס איז געווען דער מחלוקת אויפן רעבן און דער מתנגד האט ער איז ארומגעגאנגען רעדן קעגן רעבן די קדושת לוי הייליגע קדושת לוי דאס שטייט אין חיי מוהר"ן איז ער ארומגעפארן צו רבנים ארויסגעבן א קול קורא קעגן דעם מתנגד נישט זאגן די נאמען ווייל מענטשן באקומען נאך די חלישות הדעת, ווייל מ'ווערט צוטומלט, ווייס נישט. ווערט שוין ווערט שוין א מחלוקת בין הצדיקים. סאו בעסער אז מען רעדט אן נעמען אבער קיצור די הייליגע קדושת לוי האט צאמגערופן רבנים, א מין זאך א מענטש גייט ארום רעדט קעגן א צדיק יסוד עולם די הייליגע רבי. למעשה געוואר וואס מ'האט דהוה אז דו ווייסט דאך שוין די רעבעצן מען האט געלייגט מען האט געלייגט דריק אויף די רעבעצן אויף די בארדיטשובער רעבעצן אז די רעבעצן זאל זאל זאגן אז עס דארף זיין אין בארדיטשוב קיצור אזוי איז געווען נו די רעבעצן האט עס געוואלט נאר מחלוקת איז די הייליגע רבי נתן, אזוי זאגט מען אז ער האט געשריבן די קדושות אויף קדושת לוי, זעט אויס עפעס א אנדערע, עפעס עפעס א אנדערע, עפעס א אנדערע שרייבער, א אנדערע פען, א אנדערע תלמיד האט געשריבן, די אלע ספרים פון צדיקים, דאס איז נישט די צדיקים אליינס געשריבן, תלמידים, די הייליגע נועם אלימלך, מענטשן ווייסן נישט, ווער האט געשריבן נועם אלימלך?

חנוכה איז צייט פון טעג פון דאנקען, און דאנקען דעם אייבערשטן דאס איז שעשוע עולם הבא, שעשוע עולם הבא, די ענדזשוימענט פון יענע וועלט, וואס איז יענע וועלט? וואס איז דא אויף יענע וועלט? יענע וועלט איז נישט דא קיין אכילה, נישט דא קיין עסן, א מענטש האט א גוטע עסן. ממש און ער רעדט נאר פון דעם, ער שלינגט שוין, ער טראכט שוין, ער רעדט שוין פון דעם. און ער, איי, ס'איז געווען פלייש, איז געווען א פיש, איז געווען א סעלעד, איז געווען א טרינקען. אויף אויבן איז נישט דא קיין עסן, נישט דא קיין טרינקען, נישט דא וואס איז דא צדיקים יושבים עטרותיהם בראשיהם ונהנים מזיו השכינה זיי האבן הנאה פונעם אייבערשטן דא זאגט דער רבי דאס קען א מענטש זוכה זיין דא בזה העולם דער מענטש הייבט אן דאנקען דעם אייבערשטן דאנקען דעם אייבערשטן קענסטו נישט וואס עס איז דיר ביטער עס איז דיר ביטער הייב אן מאכן א חשבון דא מוז זיין עפעס גוט אמאל א מענטש פאלט אריין אין אזא מין עצבות ומרה שחורה

נע נע נע נע, נישט מער ווי איין שעה, חס ושלום, דער רבי עטס וועט נאך אריינפאלן אין עצבות, קיין שיחות אריין און וויינען, ולבקש, ולהתחנן, ולזכות, ולהתגעגע, ו ו ו ו ו. דער רבי זאגט נאך, נע נע נע נע, נישט א גאנצע טאג, דער רבי זאגט עטס אזעלכע שלמזל'יקעס, עטס קענטס נאך אריין, ווייל דער רבי זאגט איין זאך מאכטס מיך נישט נאך.

מוהרא"ש האָט געקענט מענטשן וואָס האָבן געקענט רעב אברהם ב"ר נחמן רעב נחמן טולטשינער רעב נתן געזאָגט אויפן רעבן די חן װאָס געווען אויפן רעבנס פּנים מענטשן זענען אויסגעגאַנגען קוקן אויפן רעבן מוראדיק מוראדיק חן געווען מוראדיק ציעדיק אָבער ס'געווען זייער ערנסט דער רבי האָט געזאָגט דאָס זאָל מען נישט נאָכמאַכן מוהרא"ש איז געווען איז געווען אַזוי און אַזוי מוהרא"ש איז אויך געווען אַלץ פריילעך פריילעך אָבער ס'איז געווען צייטן וואָס מוהרא"ש האָט זיך אַזוי געמוטשעט וואס מוהרא"ש האט זיך געמוטשעט אין יבנאל. מוהרא"ש פלעגט זאגן ווען איך זאל דאס וויסן פאראויס אין וואס איך גיי אריין וואלט איך נישט אריינגעגאנגען אין דעם. שמועט ער אזאך א יעדער איינער זאגט כ'האב נישט קיין חרטה כ'האב איך וואלט נישט אריינגעגאנגען אבער אז איך בין אריין אן עקשן וועל איך ווייטער גיין מוהרא"ש מוהרא"ש האט זיך אזוי געמוטשעט דארט. וואס מ'האט געוואלט טון מיט אים נאכדעם מוהרא"ש האט נישט געקענט פארן אויף ארץ ישראל אפאר יאר איך בין מקורב געווארן ווען מוהרא"ש האט נישט געקענט פארן אויף ארץ ישראל אימה ופחד איז דאס דארף מען נישט נאך מאכן דאס זאל מען נישט נאך מאכן דא איז דא געוויסע פלעצער וואס די ערשטע הנהגה פון יום טוב נהגו להקפיד מ'כאפט זיך צו ממש ווי א נהגו להקפיד ווייסט דו געוויסט אז אז דו קומסט נישט פון די חדר אונז קומען פון אנדערע סארט חדר קומט פאר פייס עס איז מ'האט זיך געבייזערט מ'האט זיך אזא און מ'כאפט זיך צו צו די הנהגה דאס האט דער רבי געזאגט מאך נישט נאך דער רבי מאכט נישט נאך און מוהרא"ש געזאגט מאך נישט נאך מאך נאך די שמחה מאך נאך די פרייליכקייט איך וויל צוקומען צו וואס מ'טאר זיך נישט פארפארן דער רבי האט געזאגט גאנץ שיחות הר"ן גאנץ ליקוטי מוהר"ן וויינען און וויינען און ווען וועל איך שוין זוכה זיין אן ערליכע איד דער רבי האט עס מצמצם געווען נישט א גאנצע טאג זיין אריינגעפאלן אין א עצבות און מרה שחורה וועסט ווערן דעפרעסט רחמנא לצלן

אבער א גאנצע טאג נאר פרייליך פארוואס און שמחה איז זייער וויכטיגע זאך פאר א מענטש, שמחה ברענגט דעם מענטש אין די העכסטע פלאץ. איז חנוכה איז א צייט פון דאנקען. זאגט איינער מיר, מיר איז ביטער. וואס הייסט דיר איז ביטער? דיר איז ביטער. יעדעם איז ביטער. יעדעם איז ביטער. מאך עס ביטער זיס. דו ווייסט, ווען מען טרינקט א טיי, מען קוועטשט אריין אביסל לעמאן, און מען לייגט אביסל האניג, מחיה, אדער מען קאכט א גוטע פיש, ס'דא וואס לייגט אריין אין דעם, וויאזוי הייסט עס אזא, לייגט אריין צוקער און מען לייגט אויך אריין עפעס א, וויאזוי הייסט עס, סוויט ענד סאוער, ס'איז מיר ביטער, ביטער זיס, נו, קען ער מאכן זיס, עס קען נישט זיין אז דו זאלסט נישט האבן קיין זאכן אין לעבן וואס דיר זאלן נישט זיין גוט, נישטא אזא זאך, ס'איז נישטא אזא זאך. זעץ זיך אוועק מיט א פעיפער, פעיפער האב איך שוין געזאגט לעצטנס זעהער האט מיר אוועק געבעטן מען זאל מאכן א פעיפער פון תפילה, פיין, האלט נאכנישט דארט יעצט, דאס איז מיר דא א וויכטיגערע צעטל צו מאכן, זעץ זיך אוועק, מאך א צעטעלע, וואס איך דארף זאגן שכוח פארן אייבערשטן, הייב אן. און וועסט מיר רופן ווען דו ענדיגסט שרייבן דעם צעטל. וועסט אנהייבן פארשטיין וואס מ'זאגט ביי נשמת. אילו פינו מלא ש... אבער הייב אן, הייב אן זאגן, הייב אן, וואס קום איך א שכוח? וואס קום איך א שכוח? הייב אן, נו. לייג נאר אריין אין דעם צעטל דיין געזונט, דיין גוף, פון אויבן, פון די קאפל, הייב אן גיין אראפ, זאג שכוח אייבערשטער, פון די היט, הייב אן זאגן, נו, הייב אן זאגן שכוח אייבערשטער. שרייב אראפ און נעם דעם צעטל און הייב אן זאגן איך דאנק דיר אייבערשטער אז איך האב א היט איך דאנק דיר אייבערשטער איך האב א קאפל שכוח אייבערשטער איך האב האר פון דעם האב איך מענטשן האבן גענומען טריטמענט פאלט ארויס די האר אדער יעצט ביי קאראנא כ'ווייס מענטשן כאפן זיך נישט דאנקען דעם אייבערשטן גייט ארום קאראנא און מענטשן פאלט ארויס די פייעס דו ווייסט פון דעם דו ווייסט מענטשן פארלירן די האר איינער ווייסט פון דעם דו ווייסט מענטשן פארלירן די האר יונגערמאן שרייבט מיר וואס זאל איך טון מיין ווייב פאלט איר ארויס די האר ברוך השם זי דארף נישט קיין האר אבער איך דארף אויגן ברעמען דארף איך פאר מיין ווייב פלעינע אויגן ברעמען עפעס ניין איך קען מאכן מיט א מארקער אבער ס'איז דאך נישט ס'איז דאך נישט עפעס איך קוק אויף א וואס טו איך דא איך דארף א ישועה ס'האט קאראנע עס פאלט ארויס די האר נו שקויעך אייבערשטער איך האב אבער נאך די מוח וויפיל דו ווייסט דא וויפיל אונז ווייסט וואס א מוח איז כ'האב א מוח כ'האב א ביסל א מוח כ'האב א קאפ איך האב אויגן איך קען זען די אויגן שטייען די גראד איך האב א נאז איך קען שמעקן די מענטשן האבן פארלוירן די שמעק קען נישט שמעקן און איך קען אריינציען א אטעם שקויעך אייבערשטער איך האב א מויל איך האב ציינער איך האב א צונג איך קען איך קען אטעמען איך קען עסן איך קען הייב אן, הייב אן, הייב אן סתם דורכגיין. שקויעך, שקויעך, אייבערשטער, זיץ איך זיך אינדערהיים, און ס'איז בארד, כ'האב נישט וואס צו טוהן, יעצט זאגן שקויעך אייבערשטער, איך דאנק דיך אייבערשטער, שקויעך אייבערשטער, נאכאמאל שקויעך אייבערשטער, דאס איז חנוכה, להודות ולהלל, און דאס איז שעשוע עולם הבא, דאס מ'הייבט אן שפירן, מ'הייבט אן שפירן ונהנין מזיו השכינה, דעמאלס דארף מען שוין גארנישט, דעמאלס דארף מען שוין נישט קיינעם.

דארף נישט קיין פלאץ אין די וועלט דאס האט מען זוכה געווען צו באקומען פון הייליגן רבין ביים רבין איז געווען דריי מאל א יאר פלעגט מען קומען צו פארן צום רבין ראש השנה ברוך השם מ'איז געווען ראש השנה אין אומאן שבת חנוכה און שבועות זאגט מוהרא"ש דאס איז גייט נישט אן דאס איז נאר געווען בשעת דער רבי האט געלעבט נאכן הסתלקות איז מוהרא"ש געווען זייער ברוגז, שבת חנוכה בפרט, מען דארף זיין אינדערהיים, מען דארף זיצן מיט קינדער, גייט מ'פארט אוועק פון מיטוואך ביז איך ווייס ווען, און מען דארף צינדן מיט די קינדער, די קליינע קינדער, מען דארף זינגען מיט זיי, צינדן מנורה, שבועות אויך. מוהרא"ש פלעגט נישט אזוי רעדן אזוי ווי קעגן פארן אויף אומאן שבועות חנוכה פלעגט מוהרא"ש אלץ זאגן חנוכה איז א חנוכה איז חג החינוך א יום טוב פון חינוך מ'דארף זיצן אין שטוב מיט די קינדער רעדן צו זיי פון דעם אייבערשטן רעדן צו זיי פון די יוונים רעדן צו זיי פון די חשמונאים רעדן צו זיי פון די פון די הייליגע מנורה אפאר דיבורים אפאר ווערטער נישט קיין סאך אפאר ווערטער נישט קיין סאך איז אבער וואס יא מען קומט זיך צאם פאר א קיבוץ, ס'איז א צייט וואס מ'קומט זיך צוזאם ברסלב'ע חסידים, ווייל דער רבי האט געזאגט אז ווער ס'וועט קומען די דריי צייטן צו אים וועט ניצול ווערן פון עולם התוהו. און איך וועל נישט פארציילן יעצט די לאנגע מעשה, אבער עס וועט קומען שבת צופרי ביי פעולת הצדיק, געווענליך שבת חנוכה מיט דעמאלס פארצייל איך די מעשה פון עולם התוהו, א מורא'דיג אינטערעסאנטע מעשה שבת צופרי מיט ר' זבולון מיטן אייבערשטענס הילף, א מעשה מיט עולם התוהו ווי א רב האט זיך געוואלגערט אין קבר אַכט און צוואַנציק יאר נאך פארן אנקומען בכלל צו בית דין של מעלה. א רב אַכט און צוואַנציק יאר האט דער רבי אויסגעפירט, ווער ס'וועט קומען צו מיר די דריי צייטן, וועט ניצול ווערן פון עולם התוהו. סא קומט מען זיך צוזאם, איך פרוביר צו קומען דא אין שטעטל, ביי מיר איז דאס, ביי מיר איז די רבי דא, דא א פלאץ וואס די גאנצע, אזאנס אזאנס אזאנס טרעפט מען נישט, א שטאט, אלעס קומט אהער, וואס בין איך געקומען דא, וואס דארף איך דא, וואס דארף איך, וואס איז דא, וואס. דער פעלד מיט די שניי מיט די בלאטע מיט די קען ס'דא גענוג דא גענוג פלעצער קומען דא פאר איין סיבה א פלאץ קינד און קייט יונג און אלט קטן ועד גדול אלע ווילן איין זאך זיך פירן מיטן רבינ'ס וועג די חדר ברוך השם איך האב געווען אין חדר באזוכן די חדר וואס זאל איך ענק זאגן דארף ארומנעמען די גאנצע חדר מיט א רויטע בענדל, ווייל די אלטע סגולה פון באבעס, א רויטע בענדל פאר עין הרע, א רויטע בענדל, לאמיר גיין צו מאמע, עלטער באבע, א באבע, א רויטע בענדל, ברענגט א רויטע בענדל, ברענגט א רויטע בענדל, קניין הרע, ממש אזאנס, אזעלכע זיסע קינדער, א רויטע בענדל, מלמדים זיצן, מען לערנט מיט די קינדער אמונה. נאכאמאל אמונה, נאכאמאל אמונה, נאכאמאל אמונה, אייבישטער, מען רעדט צו די קינדער פון אמונה, די קינדער פאר זיי, ס'גייט אריין אין די קינדער ממש א מחיה, די זעלבע זאך מיט די מיידלעך, און ברוך השם די אינגעלייט, און ברוך השם די פרויען, מען קומט זיך צאם, מען נעמט זיך צאם, און נאכאמאל פונעם אייבערשטן, נאכאמאל פונעם אייבערשטן. איז האב איך בוחר געווען אהער צו קומען שבת וויל איך גיין שבת חנוכה און וויל איך גיין שביעית צייט פון קיבוץ און מיר קומען דא צוזאמען אבער וואס איז די זאך טאקע וואס הייסט וואס הייסט עול וואס הייסט ניצל ווערן פון עולם התוהו א מענטש קען לעבן דא אויף די וועלט א יונגל ער ווערט בר מצוה, וואלגערט זיך פון איין ישיבה, צווייטע ישיבה, איין בית החיים, נאך א בית החיים, דער רבי האט אמאל געזאגט פאר די חברה קדישא דו ווייסט דער רב, דער רב האט שוין באזוכט אין כמה וכמה בתי חיים, נאכאמאל און נאכאמאל, ער ליגט שוין דא אפאר פלעצער, נאכאמאל מגולגל געווארן, נאכאמאל מגולגל געווארן, א בחור גייט פון איין בית החיים, נאך א בית החיים, איין ישיבה, נאך א ישיבה. ער האט חתונה, גייט און קומט, איין דזשאב, כולל, אזא דזשאב, אזי דזשאב, האט שוין קינדער, מאכט בר מצוה, מאכט חתונה, וואס זאגט מען. און ער מאכט שוין חתונה קינד, זיבעציג יאר בזה העולם, דער מענטש לעבט נישט, עולם התוהו.

א חלום, א חלום. נו, סאו א מענטש, ער קען קומען, און ער טוט, קינדער, בחורים, אינגעלייט, טאטעס, אלע, נו, אלע, אלע, אלע סארטן עידזשעס. וויכטיגע דיבורים פאר יעדן איינעם. א מענטש קען זיין דא זיבעציג יאר, זיבעציג יאר און ער איז אין עולם התוהו. קען זען צוויי אינגעלייט שטיין הרג'נען זיך ארום, ממש האבן זיי שרייען איינער אויפן צווייטן, מיין רבי, דיין רבי, ממש הערסט זיי ווערן שונאים, פרעג אים וואס גייט דיך אן, יענער האט א רבי, וואס גייט דיך אן, דו האסט א רבי, וואס וואס הייסט, ימח שמו, פוי, פארוואס פוי?

עס דארף עס דארף עס דארף צו האבן גוטע גבאים ווען עס קומט א מצב א מען מוז זיין גרייט אויף דעם נישט ווערן אזוי בטלניש

דער רבי זאגט א מענטש דארף זיך מורא'דיג היטן די זיכרון מ'זאל נישט אריינפאלן לשכחה מוי דער רבי האט שבת חנוכה גערעדט פון דעם א מענטש דארף זיך זייער היטן די זיכרון נישט אריינפאלן לשכחה וואס דארף מען היטן די זיכרון נישט פארגעסן פון עלמא דאתי דו ווייסט מ'איז נישט דא אויף אייביג

עדער וועט לעבן פאר אייביג, לעבן משיח וועט קומען, אפילו משיח וועט קומען, מען דארף אוועק גיין פון די וועלט, יעצט וועט מען זיך דארפן צוזאם פאקן, און ווען דער מלאך קומט געבט ער אפילו נישט קיין צייט, אלעס בלייבט איבער, מען גייט, מען גייט אוועק, מען גייט ארויף אויבן צום אייבערשטן. דעמאלטס הייבט זיך אן, מ'נעמט אפיר די מענטש, וואס האסטו געטון? יעדן טאג האסט געלייגט תפילין, אה! דעם ווערט א א ליכטיגקייט אויבן, אנצינדן חנוכה לעכט, א ליכטיגקייט אויבן, האסט געלערנט חומש? וועסט האבן וואס צו עסן אויבן, האסט געלערנט משניות? וועסט האבן וואס צו עסן אויבן, האסט געלערנט גמרא? וועסט האבן וואס צו עסן אויבן, האסט געזאגט תהילים? וועסט האבן וואס צו טרינקען אויבן, ביסט געגאנגען, ביסט געגאנגען נאך צדקה? האסט געטון חסד? וועסט האבן קליידער וואס אנצוטון. א מענטש קען לעבן עולם התוהו. אז דער רבי האט געזאגט ווער ס'קומט צו מיר די דריי מאל א יאר, ראש השנה, שבת חנוכה און שבועות. וואס איז שבת חנוכה? שבת חנוכה איז א צייט וואס דער רבי האט געוואלט אריינברענגען די זאך פון א מענטש דארף אנהייבן לעבן פאזיטיוו. פאזיטיוו, דו מוזט אנהייבן קוקן אויף די וועלט, דו מוזט אנהייבן קוקן אויפ'ן אייבערשטן, א זיסער באשעפער, א גוטער באשעפער, שכוח אייבערשטער. אייבערשטער איז גוט צו מיר, דער אייבערשטער איז זיס צו מיר, און ווען דער אייבערשטער הערט עס ווי א מענטש זינגט זיך דא שכוח אייבערשטער פאר מיין לעבן, איך דאנק דיך אייבערשטער, אייבערשטער איך וועל דיך געבן נאך מער, איך וועל דיך געבן נאך מער, אוואדע און אוואדע דארף מען זיך בעטן דעם אייבערשטן פאר פרנסה, א אינגערמאן גייט אריבער ער האט נישט קיין פרנסה, רבונו של עולם וואס זאל איך טון, איך קען נישט קויפן ברויט, גייט קויפן א פעקל ברויט, און דו קענסט נישט אויפשרייבן, גיי גיי, קענסט שוין א פעקל ברויט קען ער נישט קויפן. א יונגערמאן זאגט מיר די וואך וואס זאל איך טוהן, איך בין געגאנגען קויפן ברויט און איך האב שוין, איך האב שוין אווער אווער די לימיט, איך מוז ארויס גיין אין חרפות און דראון עולם, נו, אוודאי וועסטו גיין בעטן דעם אייבערשטן רבונו של עולם איך דארף ברויט, אבער ווען דו בעטסט עס זאלסטו אויך זאגן שכוח אייבערשטער אז איך בין הונגעריג פאר ברויט, שכוח אייבערשטער איך האב א אפעטיט פאר ברויט, שכוח אייבערשטער איך האב א הויז ווי צו מאכן ברויט, שכוח אייבערשטער איך האב א הונגעריגע ווייב, שכוח אייבערשטער איך האב קינדער, דאס איז חנוכה. דו מוזט טראכטן, להודות ולהלל, איך מוז טראכטן דאנקען דעם אייבערשטן, ס'איז דיר ביטער דארפסט א שידוך, מ'האט זיך געלייגט, זייער גוט, דארף א שידוך, דארף א שידוך, דארף א שידוך, אוי דארף איך א שידוך. ווער ווער ווער ווייסט ווער ווער נאך ווייסט ווי א בחור דארף א שידוך, מוהרא"ש האט זיך אויסגעשריגן אלע יארן, א בחור דארף א שידוך, א מיידל דארף א שידוך, ס'איז נישטא קיין רחמנות אויף דער וועלט, אלץ איז נאר די אימעדזש, וואס זאלן מענטשן זאגן.

דער רמ"א זאגט אז ווער ווער ס'טשעפעט די הלכה פון פינף מיט זיבן, רחמנא ליצלן, קומען א שלאנג גייט אים געבן א בייס, ניין אבער איך קען עס נישט אויסהאלטן, איך דארף, אפשר קען מען יא מאכן נאר זיבן טעג, און אפשר קען מען נאר מאכן צוויי טעג און דריי טעג, און אפשר, ניין די, און אבער דא די בחור, מ'קען מיינען, מ'קען מיינען, א בחור, א מיידל, חתונה איז עיקר זיין כבוד, מוהרא"ש האט זיך מוסר נפש געווען אויף דעם, מוהרא"ש האט אזוי, מוהרא"ש דא ביז תפיסה. ביז תפיסה מ'האט אים שוין געוואלט לייגן אין דזשעיל, פארוואס האט מען געוואלט לייגן מוהרא"ש אין תפיסה? ווייסט שוין ער. צוויי מענטשן האט מען געוואלט איינזעצן פאר זעכצן יאר. מוהרא"ש און די שפיאן. מוהרא"ש פלעגט זאגן יא די שפיאן, די מדינת ישראל האט געכאפט א שפיאן. אים געגעבן זעכצן יאר און דער צווייטער גרעסטער פארברעכער מוהרא"ש פארוואס ווייל ער האט חתונה געמאכט קינדער יונג ער האט געראטעוועט פון עבירות פארברעכער נו כעלעמער מדינה מדינה של גיהנם אזוי ווי מעשה מיט יאסעלע שוכמאכער נו

יעדן טאג איז ער אריינגעקומען און פרעגן ווי ווי איז יאסעלע? איפה יאסעלע? דאס איז ממש אויסרייסן אויסרייסן קדושה, אויסרייסן קדושה דאס איז ביי זיי חתונה מאכן. יעדער זאל טון שמוץ, יעדער יונגל זאל גיין זוכן שמוץ, יעדער יונגל זאל גיין זוכן א מיידל, יעדער זאל גיין טון עבירות, אבער אויב מ'מאכט עס בחופה וקידושין?

א זאך צו ליינען איז דאך איז דאך ווערן פארסמ'ט קענסט דאך ווערן פון קאפ ביז פיס וועסט הערן פון אידישע קינדער אויך זאגן שגעון מטורף מאכט חתונה יונג ברוך השם אז אונז אייבערשטער העלפן מ'זאל מ'זאל עס קענען מ'זאל עס קענען אויספירן מ'זאל קענען ראטעווען די קינדער ראטעווען אונזערע קינדער. נישטא קיין אנדערע עצה, נישטא קיין אנדערע עצה, קענסט דיך איינרעדן, קענסט אים קויפן א שיינעם רעקל פאר דיין בחור, קענסט אים קויפן א שיינע היט, קענסט אים קויפן א בראש פאר די היט, קענסט אים קויפן א פלעסטיק פאר די היט, קענסט אים קויפן א שפיגל, קענסט אים קויפן א, קענסט אים קויפן אלע גוטע זאכן, ס'וועט גארנישט העלפן. דו ווילסט ער זאל זיין ערליך, דו ווילסט ווילסט אים ראטעווען, דו ווילסט ער זאל נישט אראפפאלן פון אידישקייט, מאך אים חתונה יונגערהייט ווען ער ווייסט נישט וואס עס מיינט. איך האב איך האב איך האב לעצטנס געהייסן לערנען מיט די בוחרים חתנים חתנים שיעורים קען איך ענק זאגן איין זאך די קליגע עלטערן דא וואס מאכן חתונה די קינדער יונג דאס איז ממש א ברכה א ברכה ווען א קינד גייט צו די חתונה ווייסט נישט גארנישט ריין זויבער

פח שמן טהור דאס איז נאר אז מען פאלגט מען פאלגט די הייליגע צדיקים איז אז דו זיצט יעצט ביי די ליכט דארפסט א שידוך ווארט אבער קענסט נישט נאר אריינגיין אין א אין א מוד יעצט פון אריינגיין ווערן ממש ווי ווערן אויס שקויעך אייבערשטער איך בין א איד שקויעך אייבערשטער איך האב פיאות שקויעך אייבערשטער פאר מיין בארד, שקויעך אייבערשטער פאר מיין תפילין, פאר מיין ציצית, שקויעך אייבערשטער, שקויעך אייבערשטער פאר אלעס, שקויעך אייבערשטער פאר מיין לעבן, הייליגער באשעפער איך דארף א שידוך, און איך וועל מיך אזוי פרייען דו וועסט מיר געבן א שידוך, און איך האב שוין חתונה געהאט, און איך וויל אביסל זיין געשמאק אינדערהיים.

חתונה מאכן די קינדער איך האב שוין געהאט ניין רבונו של עולם איך וויל האבן שלום בית איך וויל שפירן אייבערשטער דא איך וויל די שכינה זאל רוען איך וויל איך וויל דיך שפירן אבער דאס קען מען נאר זוכה זיין אז דורך דעם וואס ס'איז להודות ולהלל קבעו שמונת ימי חנוכה אלו להודות ולהלל איז יעצט אז מ'האט אזא רבי געטראפן די רבי איז אונז אזוי מחזק קען איך נאך האבן אפילו א נסיון אדער א מניעה פון א צווייטן איינער קומט מיר זאגן דארפסט דיך איבערטראכטן יא אבער דארפסט דיך איבערטראכטן גייסט אוועק פון מסורה האסט געמאכט א מסורה וואס איז די מסורה וואס איז די מסורה ליינען צייטונג יעדע וואך איז מסורה וואס איז מסורה אז אז איך זאג משניות בין איך אוועק געגאנגען אז איך זאג משניות בין איך אוועק געגאנגען פון די מסורה און איך ווייס דא זיצן אינגעלייט וואס האבן זיך א שטילע שולד געפיל א באהאלטענע געשי גילט געפיל אז עס קומט משפחה און זעט זיך אלס טאקע

ווען מען זיך שוין אויס וועגן אים, אויף אים געזאגט נאר, אז ס'איז געווען איינער וואס מ'האט געזאגט אויף אים, איד ממשיען, דער, דער, דער, דער, דער, מאכט א מסורה, הערסט א מסורה, מען קאכט זיך אין אים א גאנצן טאג, ווי מען רעדט פון דעם, און אז איך זאג משניות, בין איך אוועקגעגאנגען פון די מסורה, און אז איך פאר צום הייליגן רבי'ן אויף ראש השנה, אויפאמאל בין איך אוועקגעגאנגען פון די מסורה. אז איך גיי צו צדיקים בין איך אוועק אז איך גיי צו א צדיק בין איך אוועק געגאנגען פון די מסורה אז איך גיי צו א צדיק בין איך אוועק פון די מסורה אז איך מאך חתונה מיינע קינדער זויבער יונגערהייט איז אוועק געגאנגען פון די מסורה לאמיר אויפמישן די מסורה פון פון אידישע קינדער לאמיר זען ווען האבן אונזערע רבי'ס חתונה געהאט ווען זענען אונזערע צדיקים געווארן חתנים ווען האבן חתונה געהאט פאר אפאר יאר צוריק וואס מסורה וואס מאכט א אייגענע נייע מסורה, איך דארף שוין האבן מיט חלישות הדעת, אז איך בין אוועקגעגאנגען פון די מסורה, אז איך טרעף אזא רבי, זאל איך אפלאזן דעם רבי, ס'איז געקומען אמאל א איד צו ר' נתן, האט ר' נתן אים מורא'דיג מעורר געווען, אז מ'דארף האבן א צדיק, און מ'דארף גיין צו א צדיק, שוין, נעקסטן טאג, פרעגט ר' נתן ווי איז ער, איך זאל ווייטער רעדן מיט אים, איז ער געגאנגען צו זיין רבי. פארוואס? ער האט דאך, ער האט באקומען דא, ער האט באקומען אזא התעוררות פון האבן א צדיק, האט ער געטראכט טאקע אז אז ער גייט צוריק פארן צו זיין צו זיין רבי'ן, זאגט אים זאגט ר' נתן, פרעה איז שוין געווען קלוגער פון אים, פרעה איז שוין געווען קלוגער פון אים, פארוואס? זאגט ער די וואכעדיגע סדרה האסט געלערנט חומש? וואס האט פרעה גע'חלומ'ט? א שרעקעדיגע חלום, ער איז געווארן זייער דערשראקן, און ער האט גערופן אלע סארטן פותרי חלומות און קיינער האט אים נישט געקענט פותר חלום זיין, ביז ער האט געטראפן יוסף, און יוסף. וואס האט אים יוסף געזאגט? אז מען דארף זוכן א קלוגע מענטש וואס זאל אנגרייטן די לאנד, ווייל ס'גייט יעצט זיין גוטע צייטן, אבער באלד גייט מען דארפן התחזקות, מען דארף זיך אנגרייטן, מען דארף אנגרייטן עסן, וואס האט פרעה געזאגט, אז דו זאגסט מיך אז מען דארף זוכן א קלוגע מענטש, אויב ווער איז די קלוגע מענטש? סאו ביסטו די קלוגע מענטש, פרעה זאגט אים, קיינער האט מיר דאס נישט געזאגט פאראויס, זאגט ר' נתן איך ער האט קיינמאל נישט געהערט אז מ'דארף האבן א צדיק, ער האט קיינמאל נישט געהערט דיבורים אז ער האט א חיות פון א צדיק ער מאכט דיך אנהייבן רעדן צום אייבערשטן שפירן דעם אייבערשטן, איז יעצט אז איך רעד שוין פון צדיק איז ער שוין געפארן צום צדיק, פיין איז דאך פרעה קלוגער פון אים, מיין איך ארויסצוברענגען אז מיר זענען זוכה געווען צו טרעפן דעם רבי'ן. און דער רבי געט אונז אזעלכע התחזקות, און דער רבי זאגט דיך גרייט דיך אן, גרייט דיך אן מיט התבודדות, גרייט דיך אן מיט תפילה, באלד וועט קומען א צייט, אוועקגיין פון דער וועלט, וועט דיר גארנישט העלפן, נאר דאס וועסטו מיטנעמען. נאר דאס נעמט א מענטש מיט, די רעדן צום אייבערשטן, ווי לאנג א מענטש רעדט זיך נאך איין אז ער האט איינעם און איינער גייט אים העלפן, נו, ווער געדענקט וואס מרשה געזאגט? ווער געדענקט וואס מוהרא"ש האט געזאגט ווי לאנג א מענטש רעדט זיך איין, דער גייט מיר העלפן, דער, כ'האב דא עפעס איינעם וואס ער גייט מיר העלפן, דער גייט מיר העלפן, נו וואס מיר אויב מוהרא"ש זאגן? איז ער א גרויסע רחמנות? איז ער א גרויסע רחמנות פארוואס? ווייל באלד וועט ער ווערן אנטוישט. און ער וועט ווערן סורפרייזט און ער וועט ווערן דיסעפוינטעד זאגט מען אין ענגליש איך האב געהאלטן ער גייט מיך העלפן איך האב געמיינט ער גייט מיך העלפן ווי קען איך העלפן איך קען דיך קען מיך אליינס נישט העלפן קען איך דיך העלפן געהערט פון מוהרא"ש הונדערטע מאל דעם דעם דעם דעם ווארט כל זמן א מענטש רעדט זיך איין איינער וועט מיר העלפן דער וועט מיר העלפן דער קען מיר העלפן און דער וועט מיר העלפן איז ער א גרויסער רחמנות וואס דען? נאר דער אייבערשטער וועט מיר העלפן, איך פארלאז מיך אויפן אייבערשטן, איך רעד צו אים, און איך בעט אים, און אזא רבי געבט מיך אזא מין שכל, איך אפלאזן דעם רעבן? פארוואס? ווייל דו האסט געמאכט א מסורה? געמאכט א מסורה? יעצט איז געווארן א נייע זאך אז מען גראמט שוין ביי חופות. און באלד וועלן זיי זאגן ס'איז א מסורה. ס'א מסורה, איז שוין געווארן א זאך אז מען מאכט א בר מצוה אין א זאל, ס'א מסורה, אה אונזער בר מצוה איז נאך געווען אינדערהיים, ס'א מסורה, דאס איז די מסורה, און איך גיי אוועק פון די מסורה, און איך דארף מיך שעמען צו פארן אויף אומאן, און איך דארף מיך שעמען צו מאכן חתונה פשוט אין בית מדרש ביליג ברוך השם. מ'קען מאכן פושטע שמחות, מען קען לעבן, און דאס אלס בזכות דער רבי, דאס אלס די כוח פון הייליגן מוהרא"ש, דאס איז פששש, וויפיל איך טראכט פון דעם, מיט די חומר, עפעס א הימלישע, דאס איז נישט ווייל ווייל אלע עסקנים, אלע טרייען צו טון עפעס פון דעם, קיינער קען זיך נישט א עצה געבן, און דא, ברוך השם, אנשי שלומינו, דרייסיג חתונות, עזרא, נו. ברוך השם, גייסט, גייסט, גייסט נאך א חתונה, יא? לאכט זיך אויס, יא? לאכט זיך אויס, אוקיי. דאס יאר, דאס יאר האסט נישט געמאכט פאר דעם, נו, שוין געענדיגט באצאלן, האט דאך געהערט נאך אויב. שלעפט זעק מיט קרעדיט קארדס, קרעדיט קארדס, קרעדיט קארדס.

ער זאל בר מצוה מאכן א קלוגע שלום וואס מאכט עס פשוט א קלוגע יונג כ'ווייס נישט ווער ביידע זענען קלוג די יונגע מיט די טאטע מיט די מאמע עפעס נישט גארנישט תפילין תפילין איז א מצוה תפילין תפילין צאל איך און מזוזות צאל איך און איך פריי מיך זייער פאר די אלע חשובע נייע משפחות וואס זענען אריינגעמופט אין די נייע הייזער זאלסט וויסן פאר אלעס איז דא געלט און ביי מזוזה ווערט מען א קטן ווערט מען ממש א קטן ווען עס קומט א מצוה א מצוה בעסטע און די שענסטע, בפרט א מזוזה, די זוהר הקדוש זאגט מזוזה איז אותיות זז מות. יא נחמן, מזוזות, איך דארף דעמאלט מזוזות, מזוזה זאגט די תיקוני זוהר, זז מות, א מזוזה אויפן טיר נעמט אוועק, נעמט אוועק טויט.

גוטע מזוזות, מהודר'דיגע מזוזות, זוך אויף א גוטע סופר, א ערליכע סופר, מ'קען האבן א סופר אנשי שלומינו, ער זאגט נאך תיקון הכללי אויכעט, א סופר וואס זאגט תיקון הכללי, ממש מחיה, תיקון הכללי, דער רבי זאגט אז א מענטש זאגט תיקון הכללי צען קאפיטלעך תהלים, אפגעווישט די עבירה, אפגעווישט די עבירה. ס'איז נישט קיין שווערע זאך זיך איינצו'חזר'ן די צען קאפיטלעך תהלים. כ'געדענק תחילת התקרבותי, אך, אט ממש. פלעגט זיין א, ווען כ'האב געוואקט אין גאס, האב איך געהאט א קליינעם תיקון הכללי און כ'האב עס אזוי, כ'האב עס קענען, כ'האב עס קענען זאגן אזוי אויסעווענדיג, אויסעווענדיג, נאכדעם איז דא אפאר פלעצער ווי מ'קען אריינפארן צוויי מאל מה תשתוחחי נפשי, נאכדעם האסטו, ישובו לערב יהמו ככלב. האסט אויך צוויי מאל קענסטו דארט דרייען די היימיגע קאלעס אזוי ווי איר דארפסט כאפן די הנה יביען צו היימו יניען דארפסט כאפן ביז עס ארבעט און נאך דעם די פאר נאך דעם ביי ביי הודו לשם כי טוב דארפסט וויסן די חילי שוין דער רבי זאגט צען קאפיטלעך מ'זאגט צען קאפיטלעך תהילים מ'ווערט א ניי געבוירענע מענטש מען ווערט א נייגע, מכתם לדוד, מ'איז אראפגעפאלן, מ'איז אראפגעפאלן אין אן עבירה, מכתם לדוד, קען תשובה טוהן, רבי דער רבי די, דעם טאג איז מען שטארק אין אלעס, אין דעם בין איך נאך מער שטארק, די צען קאפיטלעך תהלים, ווער ס'זאגן די צען קאפיטלעך תהלים, אפגעמעקט די עבירה, און אז מען איז זוכה מען קען גיין אין מקווה, אז מען איז זוכה מען קען גיין אין מקווה, וואס איז דא בעסער פון דעם, נעמט אוועק אלע דינים, בכלל, מקווה איז א סגולה פאר פאר פאר רוחות רעות, און אלע זאכן וואס טוט זיך אין א מענטש'ס מח, ס'בושעוועט ביי א מענטש, ווייס נישט ווי ס'איז צוגעלייגט קאפ, אבער אה, מען קען שפירן, א פשוט'ע מענטש קען עס שפירן, מ'דארף נישט זיין קיין גרויסע מענטש, א פשוט'ע מענטש קען שפירן אה.

ס'קומט ארויס א נייע מענטש מקווה תיקן הכללי אפגעווישט די עבירה ווען מ'האט אזא רבי זאל איך נאך גיין אויסהערן איינער שפעט אויף מיר ביסט אוועקגעגאנגען פון די מסורה וואס איז די מסורה וואס איז די מסורה איך האב א בארד און איך האב פאות און איך האב ציצית און איך האב תפילין און איך האב די זעלבע תורה און איך לערן חומש מיט רש"י מיט תרגום מיט מיט משניות מיט גמרא וואס איז די מסורה אז איך זאג משניות בין איך אוועקגעגאנגען פון די מסורה אז איך זאג גמרא בין איך אוועקגעגאנגען פון די מסורה פריער זאגט מיר א בחור ער קומט פון סאטמאר ישיבה האט אים א מגיד שיעור געחוזק געמאכט און געשפעט סאטמאר רבי געווען קעגן דעם איך האב עס געמאכט ווארעט זאג איך נעם דברי יואל איך האב נאר אמאל געקויפט א סעט דברי יואל דא קוק אריין קוק אריין אין דברי יואל איז צו קוקן איך האב געווען נישט שטיקל דברי יואל פרשת צו ויקרא, ס'ליגט דא אויפן בימה, כ'האב עס פריער געוויזן פאר די בחורים. סתם אזוי וויל איך נישט אריינשרייבן אין קיין ספרים, אבער אין אין די סאטמאר ישיבה שרייבט מען זיך אריין יעדן יעדן האב איך אריינגעשריבן שרייבט זיך אלץ אריין עפעס א עיין שם שוין האב איך אריינגעשריבן קוק קוק

וואס איז מסורה? אוועקגעגאנגען פון די מסורה? וואס איז מסורה? וואס איז מסורה? וואס קאן מען וואקסן? ביי אונז לאזט מען זיך וואקסן די בארד ברוך השם. מוהרא"ש האט זיך גרויס געהאלטן. מוהרא"ש האט זיך גרויס געהאלטן אין יבניאל. יאיר איז דאס מיר חוז דער. מוהרא"ש האט זיך גרויס געהאלטן אין יבניאל. ווען ס'איז געקומען צו פארן די גרויסע רבנים פון עדה החרדית, ר' מאיר בראנדסדארפער, זכרונו לברכה, געקומען

הערסט וואס איז געשען? און זיי פארדרייען דעם קאפ, אקעי, מ'וויל נישט יעצט רעדן. און מוהרא"ש האט גענומען מיט ספרדישע משפחות, יבניאל, ספרדישע משפחות, אלע זיך אפגעשוירן, אלע זיך אפגעשוירן. און ווען מוהרא"ש האט גערעדט צו זיי, וואס האט מוהרא"ש געזאגט? די סאטמארע רבי, די סאטמארע רבי, וואס האט געוויינט כל נדרי, און ער האט געבעטן די פרויען, איר זאלט עס וויסן, מ'קען ברענגען די גאולה, וועגן אביסל האר האלטסטו אפ די גאולה, וואס ווילסטו, אביסל האר? נאכגעזאגט פון די הייליגע צדיק ר' פנחס קאריצער, אז די גאולה הענגט אויף א האר, וואס מיינט די גאולה הענגט אויף א האר? אז די גאולה הענגט אויף די ביי האר.

מוהרא"ש האט זיך גרויס געהאלטן מיט דעם, אז אונז האבן מיר א ריינע קהילה, א זויבערע קהילה, אונז גייען מיר נישט אוועק פון די מסורה, דאס איז מסורה, כ'זאג דיר יעצט, א סאך פרישע מקורבים, ספרדישע אפשטאמיגע, פרעגן צו זיי מעגן אוועק גיין פון די מסורה, צו זיי מעגן זיך שערן, ווייל די מאמע שערט נישט, מסורה?

טאר נישט שערן די האר, ענדערש גיי מיט א טיכל מיט שמאטעס אויפן קאפ, מטפחת, איך ווייס וויאזוי זיי רופן עס, א גאנצע, א גאנצע זאך, און, און, און, ענדערש ווי גיין א שייטל. מוהרא"ש זאגט, ניין, ענדערש גיי א שייטל, ענדערש גיי א שייטל, נעם אראפ די האר. מוהרא"ש זאגט ווען מענטשן וואלטן געוויסט וואס האר איז, ווען מען וואלט געזען וואס האר איז, מען וואלט געלאפן ווי מען לויפט פאר די טויט, מענטש לויפט ער זעט א מערדער קומט אריין מיט א גאן, ער לויפט, וואס דארפסטו האר, וואס דארפסטו, וואס טוסטו מיט די האר, פרעג דיך וואס טוסטו מיט די האר, ווילסט באקוקן אויך, איז דאך פול מיט לייז, נו קוק מען זיצט מיט א מיידל אינדערהיים, מען דארף קעמען די האר יעדן טאג, נו וועסטו גיין באקעמען די האר, באלד ווערט עס שוין גרעי, וואס מאכסט דיך משוגע. וואס טוסטו מיט דעם? ניין, ממש א שרעק, איך ווייס נישט, וואס מאכסט דיך משוגע, וואס דארפסטו עס? ברוך השם, גייסט מיר זאגן אוועקגיין פון די מסורה, פרעה, גיי דעם סיפור פון ר' נתן, ביסט דא געווען, וועסט אריינקומען. גיי דעם מעשה מיט פרעה. א איד איז געקומען צו ר' נתן, ר' נתן האט אים זייער מעורר געווען. אז מ'דארף האבן א צדיק, און מ'דארף, א צדיק קען דיר ברענגען צום אייבערשטן. נאך צוויי טעג איז עפעס א... ויברח אז ער איז נעלם געווארן, פרעגט ר' נתן ווי איז ער? ר' נתן, ער דארף האבן א צדיק, איז ער געגאנגען עפעס צו זיין טרעדישענעל פלאץ וואס צו א פלאץ וואס זאגט ר' נתן פרעה איז קלוגער פון אים, קיינער האט נישט פארשטאנען וואס ר' נתן זאגט, זאגט ער וואס איז די מעשה די וואכענדיגע סדרה? פרעה חלומ'ט זיך, קען נישט צו זיך קומען, הארץ קלאפט אים, ער ווייסט נישט וואס צו טון, ער רופט פותרי חלומות, און קיינער רעדט נישט, יעדער זאגט אים אהער מיט אהין, קיצור יוסף קומט אים זאגן, הער מיך גוט אויס, דו דארפסט טרעפן א קלוגע מענטש, וואס גייט דיך אנגרייטן דא דיין לאנד, ווייל יעצט גייט זיין שפע און באלד גייט זיין, מען דארף קענען די עקאנעמי, זאגט אים פרעה, אז דו זאגסט מיר אז מען דארף האבן א קלוגע מענטש, דו ווער די קלוגע מענטש! נו ווער איז די קלוגע מענטש? ביסטו דאך די קלוגע מענטש, ניין? איך פלעג טרעפן חברים, זאגן זיי מיר קוק הער, איך בין א חסיד פון דעם משפיע אין ברסלב, אבער מיין גאנצע חיות איז מוהרא"ש. זאג איך, זאג נאכאמאל. איך בין א חסיד פון אים. איך בין נישט קיין חסיד פון מוהרא"ש. מיין חיות, איך לעב פון מוהרא"ש'ס ספרים. זאג איך אים, סאו וואס האסטו פון דיין משפיע? איך ווייס נישט, איך באלאנג דארט!

איך האב שוין גענוג געקרעכצט, איך האב שוין גענוג געוויינט, איך גיי אים זאגן דאנק דיך אייבישטער, און נאכדעם וועל איך בעטן, וואס זאל איך בעטן דעם אייבישטן? אבער דו מוזט אים דאנקען, דו מוזט אים דאנקען, ווייל אנישט קען א מענטש ווערן אינגאנצן, וואס גייט זיין, וואס גייט זיין, ס'איז מיר ביטער, ס'איז מיר ביטער, ס'איז מיר ביטער. איך דאנק דיך אייבישטער איך בין געזונט, איך דאנק דיך אייבישטער ס'וואלט דאך געקענט זיין ערגער, ס'וואלט דאך געקענט זיין, ס'וואלט דאך געקענט זיין טויזנט מאל ערגער, יעדע זאך וואלט דאך געקענט זיין ערגער, איך דאנק דיך אייבישטער. איך דאנק דיך אייבערשטער, איך לויב דיך אייבערשטער. איך גיי מיך קובע זיין יעצט חנוכה, איך גיי מיך פריש אויף אויפפרישן א דרך הלימוד. איך גיי אביסל לערנען יעדן טאג משניות, אוי א מחיה, מען לערנט אביסל משניות. מען האט מיט וואס מיטצונעמען צידה לדרך. מען האט מיטצונעמען דא געווען א יונגערמאן און ער איז אוועק יונגערהייט און מוהרא"ש האט געזאגט ביי די ביי די אין ישיבה און מוהרא"ש האט געזאגט יעצט איז אים גוט האט מוהרא"ש געזאגט חיים בנציון יעצט איז אים גוט ער האט געלערנט משניות ח"י פרקים בכל יום ס'איז א מורא'דיגע אויסדרוק מען זאגט עס פאר מענטש וואס א מענטש גייט אוועק פון די וועלט די וואכעדיגע סדרה'ס מוהרא"ש פלעגט עס אזוי גוט אראפלייגן אזוי

איך דארף געלט, אינמיטן הערט ער שבת ביים לייענען ווי דער בעל קורא זאגט וכסף משנה איז אים בייגעפאלן. אז מען זאגט משניות, וועט מען האבן כסף, וכסף משנה. ער האט אנגעפאנגען זאגן משניות, דאס האט געברענגט שפע. איך גיי אנהייבן זאגן משניות. איך גיי אנהייבן זאגן גמרא, דאפן גמרא. איך גיי טוהן פאר אנדערע אידן. גיי עוסק זיין אין פארשפרייטן מער חנוכה פאר אנדערע מענטשן, נאך איינער זאל וויסן, נאך איינער זאל וויסן פון די עצה. ס'איז דיר גוט אברמי? ס'איז דיר זיס? פארוואס האלטסטו עס פאר דיר? וואס האסטו מורא צו צו גיין צו א אינגערמאן אין בית מדרש און זאגן דו ווייסט דו קענסט אויך זיין אין גן עדן, דאס איז פארוואס פארוואס מוטשעסטו דיך? קום הער ס'דא א רבי, נעם א ספר נעם א גליון.

געהערט גענוג דרשות, א פרוי קען זיך אויפרעגן, א פרוי קען געבן אין קאפ אריין, ס'איז גארנישט, ס'איז גארנישט, ס'מאכט אים נישט אויס. איך זאג עס פאר די מלמדים אלץ, איך וויל אזוי שטארק די מלמדים זאלן שוין, די מלמדים זאלן שוין ווערן אויס אויס קינדער. א אינגעל האט געזאגט ער האט נישט מורא פון די רבי ווייל די רבי פארוואס?

ס'דא אסאך זאכן, בקיצור ס'איז נישט קיין ניגון, ס'איז א מציאות, אין יעדע הויז, ס'טוט זיך, ס'טוט זיך, דא איז די וואנע רונט איבער, און די ביסקיסע שוין פארשטאפט, וואו זאל מען גיין, ביסקיסע פארשטאפט, וואס זאל מען טוהן, קינדער ווארפן אריין זאכן אין ביסקיסע, קינדער ווארפן אריין טויס אין ביסקיסע, און די ווייב שרייט קום אהיים, און ער זאגט מארגן איך עס פארעכטן, מארגן איך עס פארעכטן.

געהאט אמאל א גאנצע סיפור מיט א מעשה מיט א בחור א בחור איז איינגעשטאנען ביי איינעם און יענער געווען זייער שארף מיט אים אויב דער בחור האט נישט געלייגט די היט ווי עס האט געדארפט ליגן אויף א געוויסע שעלף האט דער מענטש צוגענומען דעם היט פונעם בחור די בחור געווען זייער צעבראכן ווייל ער געקומען פון א שטוב וואס מ'האט זייער געטשעפעט און ענדליך האט נישט געטראפן אכסניא איז ער געגאנגען פארציילן פאר מוהרא"ש און מוהרא"ש זאגט נו וואס איז געשען ער'ט לייגן די היט ווי עס דארף ליגן געזאגט פארן בחור, אנטשולדיגט, איך מיין הענג אויף דיין היט, און הענג אויף דיין רעקל. אזעלכע זאכן וואס גארנישט געשען. וועסט אהיים קומען הענג אויף דיין היט, הענג אויף דיין רעקל, דו ווייסט מוהרא"ש פלעגט זאגן אזוי. וואס עס נעמט פאר א פרוי א שעה צוויי קען א אינגערמאן אין צען פופצן מינוט מסדר זיין. דארפסט נאר טון מיט א הארץ, קול א לעוו, קומסט אהיים. האב נישט מורא, ווער נישט פארלוירן, ווער נישט דערשראקן, נעם צוזאם אלע טויס, לייג עס אין די באקעט, נעם א בעזעם, יעצט קען מען שוין אויסקערן, די וועש לייג דארט, נעם צוזאם די ברעקלעך, די וועיפערס, די פרעצלס, די טריטאוס, דו ווייסט די אלע זאכן, די מאנדלעך וואס טוט זיך אויפן פלאר, קער אויס, יעצט, וואס? שוין. עסן, שוין, וואס דארף מען?

אפשר מתפלל זיין מ'זאל זוכה זיין צו זיין ראש השנה ביים רעבן איש את רעהו יעזורו איינער די צווייטע וואס מ'קען זיך מחזק זיין האט מיר געהאט היינט אין די גמרא אזא שיינע מעשה עס געווען א שטעטל וואס איז אויסגעבראכן א פייער א הויז און א הויז און א הויז און א הויז ביז ס'האט זיך אפגעשטעלט איין געסל און מ'האט נישט געוואוסט אין וועמענס זכות ס'איז מ'האט געטראכט קודם אז ס'איז איינער פון די אמוראים האט מען מגלה געווען פון הימל דארט וואוינט א דארט איז דא א פרוי וואס זי איז מסכים זי האט א אויוון אנדערע ווייבער האבן נישט געהאט דעמאלטס נישט אזוי ווי היינט יעדער האט זיך א אויוון איז זי מסכים מ'זאל קומען מיט א קוגל יא מסכים אריינצולייגן ביי איר אין אויוון האט זי געראטעוועט א גאנצע גאס פון א פייער האט מען געזען א מענטש קען ראטעווען א גאנצע שטאט פון צרות מיט א חסד מאך א קוגל פאר א צווייטן, מאך א זופ פאר א צווייטן, מאך א א שמייכל פאר א צווייטן, א היטש פאר א צווייטן, א גוט ווארט פאר א צווייטן. אייבערשטער העלפן מוצאי שבת מיר'ן מאכן א שיינע סעודת הודאה צוזאמען די גאנצע שטעטל און אלע געסט און אלע בחורים ווער ס'וויל אין די תלמוד תורה בילדינג צוזאמען, מוהראש שרייבט בריוון אין אשר בנחל, כ'האב עס פריער נאכאמאל געזען,

מאכן א סעודת הודאה אז עטס זענטס נאכנישט אוועקגעגאנגען פון מיר. האב איך געטראכט צו מאכן דעם זעלבן זאך, זיך צאמנעמען. דאנקען דעם אייבערשטן אז אונז קריגט מען נאכנישט אויף מוהראש, אונז קריגט מען נאכנישט אויפן רבין, און אונז געדענקט מען נאך, אונז געדענקט מען נאך די בעטלערס די די די יונגל און מיידל וואס זענען געווען אין וואלד האבן גארנישט געהאט וואס איז געווען זייער מעלה ווען זיי האבן חתונה געהאט זיי האבן זיך דערמאנט איך בין אמאל געווען אין וואלד און די בעטלערס האבן מיך מחיה געווען און איך וויל טרעפן דעם בעטלער נאכאמאל און איך דארף דעם רבין פרייליכע לעכטיגע חנוכה